ברוך השם, מסכת סוטה, דף י"ד, עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא ומעלהו, ער טוט עס ארויפברענגען, ומקטירו בכלי שרת, און ער איז עס מקטיר אין כלי שרת. פרעגט די גמרא, בכלי שרת מקטיר ליה

אין די סיפא שטייט ומולחו ונותנו על גבי אישים, ווייזט אויס אז נאכדעם ווי ער טוט עס זאלצן טוט ער עס מקטיר זיין, אלא אימא, זאג אזוי מעלהו בכלי שרת, ער ברענגט עס ארויף אין א כלי שרת להקטירו, ער זאל עס שפעטער מקטיר זיין נאכדעם ווי ער וועט עס זאלצן, האבן מיר געלערנט אין די ברייתא,

קרב הקומץ ווען מען האט מקטיר געווען דעם קומץ שיריה נאכלין, דאס וואס בלייבט איבער די שיריים קענען שוין די כהנים עסן, מנלן פון וואנעט ווייס איך דאס אז וועלכעס איז מתיר די כהנים צו עסן נאר הקטרת הקומץ, דכתיב שטייט אין פסוק והקטיר הכהן את אזכרתה וגומר, דער כהן זאל מקטיר זיין דעם קומץ, וכתיב, נאכדעם שטייט והנותרת מן המנחה, לאהרן ולבניו, וואס בלייבט איבער פון דער מנחה, דאס מעגן עסן אהרן און די קינדער. קרב הקומץ, דאס וואס מיר האבן דא געלערנט אז מען האט מקטיר געווען דעם קומץ, איז עס מתיר די שיריים צו עסן, אז די כהנים מעגן דאס עסן. ווען ווערט עס גערעכנט אז מ'האט שוין מקטיר געווען דעם קומץ אז מ'זאל מעגן עסן די שיריים? למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, לויט רבי יוחנן ווי ער האלט, און לויט רבי חנינא ווי ער האלט. דאיתמר, מיר האבן געלערנט, אין דער זאך איז דא א מחלוקת ווען דער קומץ איז מתיר די שיריים צו עסן. הקומץ מאימתי מתיר שיריים באכילה, ווען אן איז דער קומץ מתיר די שיריים צו עסן? רב חנינא אמר, רב חנינא זאגט, משתשלוט בו האור, ווען ס'האט שוין דאס ארומגענומען די פייער, אפילו אביסל האט עס ארומגענומען. רב יוחנן אמר, רב יוחנן זאגט, משתיצת. האור ברובו, ווען די פייער האט שוין זיך אנגעצינדן אין דעם רוב פון דעם קומץ. מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא, ורשאים הכהנים ליתן לתוכו, די כהנים מעגן אין דעם אריינגעבן אין די שיריים דאס וואס דעם חלק וואס זיי עסן, יין, שמן און דבש. מאי טעמא? פארוואס זאלן זיי עס מעגן אריינטון? מיר ווייסן דאך אז די כל דבש, יעדן זיסקייט פון פירות, טאר מען דאך נישט אריינטון אין די מנחה, פארוואס אין די שיריים מעג מען אריינגעבן דאס? ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק למשחה, ביי די מתנות כהונה שטייט לך נתתים למשחה, למשחה די טייטש לגדולה צו גרויסקייט, כדרך שמלכים אוכלים, אזוי ווי די מלכים עסן, די מלכים טוען אריין יין שמן דבש מעג מען אויך אריינטון, ואין אסורין אלא מלחמץ, ס'איז נאר דא א איסור אז די שיריים טאר מען נישט באקן קיין חמץ, דכתיב שטייט אין פסוק, לא תאפה חמץ, חלקם איז דער אויספיר פון פוסק נתתי. טייטש איך, אמר רבי שמעון בר לקיש, אפילו חלקם לא תאפה חמץ, אפילו זייער חלק, דאס וואס די כהנים זענען זוכה, נאכדעם הקרבת הקומץ, מעגן דאך די כהנים עסן די שיריים, אין די שיריים איז אויך דא א דין אז מ'טאר ניט עסן חמץ. רש"י אין דער משנה האבן געלערנט כל המנחות אלע מנחות טעונות שמן ולבונה דארפן האבן שמן אויל און לבונה וזו און די מנחת סוטה אינה טעונה דארף ניט האבן לא שמן ולא לבונה. פרעגט די גמרא, וכל המנחות טעונות שמן ולבונה, דארפן דען אלע מנחות האבן שמן ולבונה? והאיכא מנחת חוטא, ס'דא א מנחת חוטא, שטענדיג ווען מען זינדיגט אזא אן עבירה, וואס במזיד איז דא א חיוב כרת, אויב דאס איז בשוגג, דארף מען ברענגען א קרבן חטאת, די קרבן חטאת איז א שעירה אדער א כבשה, ביי עבודה זרה איז א אויסנאם נאר א שעירה, ס'איז אבער דא אנדערע ערטער וואס מען דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד, עולה ויורד הייסט א עושר ברענגט טאקע א כבשה אדער א שעירה, און דער עני. ברענגט א מנחה, אויב ס'איז בדלי דלות ברענגט מען א מנחה, למשל מטמא מקדש, איינער איז געוועזן טמא און ער האט נישט געוויסט אז ער איז טמא און ער האט געגעסן קדישים אדער איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש ברענגט ער א חטאת, אויב ער קען נישט ברענגען קיין חטאת ברענגט ער עופות, בדלי דלות. ברענגט ער א מנחה, דאס ווערט אנגערופן מנחת חוטא, דרחמנא אמר, די תורה זאגט ביי א מנחת חוטא, לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבונה, וויאזוי זאגסטו ביי אונז אין די משנה א כלל, כל המנחות טעונות שמן ולבונה, ס'איז דאך דא א מנחת חוטא וואס איז נישט אזוי אט דער דין, ענטפערט די גמרא, הכי קאמר.

שמן ולבונה, כאטש זי דארף נישט האבן קיין שמן ולבונה, באה מן החיטין, אבער מנחת חוטא קומט פון חיטין, ובאה סולת, און ס'קומט סולת, מנחת העומר, אף על פי שהיא באה מן השעורה, כאטש מנחת העומר וואס מ'איז מקריב דעם צווייטן טאג פסח קומט פון שעורה, אבער טעונה שמן ולבונה. ס'קומט אבער שמן ולבונה. ובאה גרש, מ'טוט צומאלן די שעורים, גראב טוט מען זיי צומאלן כדי ס'זאל נישט זיין קיין סך סובין, און מ'טוט עס נאכהער זיפן אין דרייצן זיפן ווי ס'ווערט דערמאנט ביי דעם עומר. דאס הייסט אלע מנחות אדער זיי האבן די מעלה פון שמן ולבונה אדער זיי האבן די מעלה. אז סקומט פון חיטה וזו, אבער די מנחת סוטה אינה טעונה דארף ניט האבן לא שמן ולא לבונה, ובאה מן השעורה און עס קומט פון שעורה, ובאה קמח און עס קומט נישט פון קיין סולת נאר עס קומט קמח פון גראבע מעל. תניא, האמער געלערנט אין א ברייתא. אמר רב שמעון, רב שמעון האט געזאגט, בדין הוא מיטן דין, שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה, אין אמת'ן וואלט איך געדארפן זאגן א מנחת חוטא זאל אויך דארפן האבן שמן ולבונה, פארוואס שלא יהא חוטא נשכר, איך דארף נישט מיקל זיין די מנחה פון א חוטא, מער ווי איך בין מיקל פאר אנדערע ער זאל נישט פארדינען, ומפני מה אינה טעונה, פארוואס דארף א מנחת חוטא נישט האבן קיין שמן ולבונה, שלא יהא קרבנו מהודר, אז דער קרבן פון א חוטא זאל נישט זיין מהודר, ובדין הוא מיטן דין שתהא חטאת חלב טעונה נסכים. דאס ווארט חטאת חלב, יעדע חטאת וואס מען ברענגט ווען מען האט געטאן אן עבירה וואס במזיד איז דא כרת וואס בשוגג ברענגט מען א חטאת, ווערט עס אנגערופן חטאת חלב, פארוואס? ווייל די פרשה פון חטאת ווערט דערמאנט נאך דעם פסוק וואס פריער ווערט דערמאנט כל חלב וכל דם לא תאכלו, איז מיטן דין. וואלט געדארפן א חטאת חלב טעונה נסכים, ס'וואלט געדארפן האבן נסכים, אין פרשת שלח ווערט דאך דערמאנט ווען מען ברענגט א קרבן עולה אדער מען ברענגט א שלמים, אויב דאס איז פון א בן בקר דארף מען האבן א מנחת נסכים וואס דאס איז דריי עשרונים סולת און א חצי ההין שמן, דאס איז די מנחה, און אויך יין דארף מען ברענגען חצי ההין, ביי א איל דארף מען ברענגען צוויי עשרונים סולת, א דריטל הין שמן, דאס אויף א מנחה, און אויף נסכים א דריטל הין יין, ביי א כבש ברענגט מען איין עשרון סולת. מיט דריי לוג שמן, דאס הייסט רביעית ההין, און די נסכים איז אויכעט אזוי ווי דאס איז די שמן, ס'דא א אויסנאם איז פארהאנען ווען מען ברענגט נישט פונקטליך די זעלבע, איז אין אמת'ן וואלט א חטאת אויך געדארפן האבן נסכים, שלא יהא חוטא נשכר, דער וועלכער זינדיגט. זאל נישט פארדינען מפני מה אינה טעונה, פארוואס זאגן מיר א חטאת חלב דארף נישט האבן קיין נסכים, ווייל אין פרשת שלח אין די פרשה פון נסכים שטייט לפלא נדר או בנדבה, נאר דאס וואס קומט בנדר ונדבה דארף האבן נסכים, אבער א חטאת און א אשם דאס קען דאך נישט קומען בנדר דאס איז דאך א חוב דארף נישט קיין נסכים. פארוואס דארף עס נישט? פארוואס זאגט די תורה אז דארף נישט קיין נסכים? שלא יהא קרבנו מהודר. רב שמעון גייט לשיטתו וואס רב שמעון דרשנט דאך אומעדום טעמא דקרא. אבל חטאתו של מצורע, א מצורע ווען ער ווערט ריין דארף ער ברענגען א חטאת, ואשמו אויך די אשם וואס ער ברענגט טעונין נסכים, זיי דארפן האבן נסכים, לפי שאין באין על חטא. דער חטאת און דער אשם פון א מצורע קומען נישט אויף קיין חטא. רבי שמעון גייט לטעמיה וואס רבי שמעון דרשנ'ט אומעדום טעמא דקרא, זאגט ער אויך אז דא איז דער טעם פון דער תורה, פארוואס זאגט די תורה מנחת חוטא זאל נישט האבן קיין שמן און לבונה, ס'זאל נישט זיין מהודר? פארוואס זאגט די תורה אז חטאת חלב זאל נישט זיין קיין נסכים, אז ס'זאל נישט זיין די קרבן חוטא מהודר? פרעגט די גמרא איני, ס'איז ניט אזוי, דו זאגסט אז א חטאת און א אשם פון א מצורע קומט נישט אויף א חטא, והאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, על שבעה דברים נגעים באין, נגעים קומען אויף זיבן זאכן.
די גמרא אין ערכין דף טז עמוד א' רעכנט דארט אויס די זיבן זאכן, איינס אויף לשון הרע, צוויי אויף שפיכת דמים, דריי אויף שבועת שוא, פיר אויף גילוי עריות, פינף גסות הרוח, די זעקסטע זאך איז גזל, די זיבעטע זאך איז על צרות העין, אויף א מענטש וועלכער פארגינט זיך נישט, ער איז קארג, און די גמרא לערנט עס דארט אפ פון פסוקים. זע איך דאך אז דאס וואס קומט אויף דעם מענטש צרעת איז דאך דאס וואס ער האט געזינדיגט, דארף איך דאך זאגן אז די קרבן איז אויך א קרבן חוטא? ענטפערט די גמרא, התם דארטן מנגעיה. הוא דאיכפר ליה, די יסורים און די בושה וואס ער האט פון די נגע איז אים מכפר אויף דעם חטא, כי מייתי קרבן ווען ער ברענגט שפעטער א קרבן, לאשתרויי בקדשים הוא דקא מייתי, אים מתיר צו זיין צו עסן קדשים, די תורה זאגט ביי אנדערע טומאות אז זיי דארפן האבן א קרבן, מען זאל זיי מטהר זיין זיי זאלן קענען עסן קדש, הייסט עס אז דער קרבן קומט נישט צוליב דעם חטא, ווייל דעם חטא איז ער שוין אפגעקומען מיט דעם צער און די בושה וואס ער האט געהאט פון די נגע. פרעגט די גמרא, אלא מעתה אויב אזוי חטאת נזיר תהא, טעונה נסכים, א חטאת נזיר, ווען א נזיר האט זיך געענדיגט די מנין פון זיינע טעג פון נזירות, אויב ער נעמט אויף זיך סתם נזירות איז עס דרייסיג טאג, אויב ער זאגט ארויס איז דאך וויפיל ער זאגט ארויס, איז דאך דער דין אז ער ברענגט א חטאת און א עולה און א שלמים, זאל מען אויך דארפן ברענגען נסכים. לפי שאינה באה על חטא, ווייל עס קומט דאך נישט אויף קיין חטא, דא רעדט מען דאך א נזיר טהור וואס האט זיך געענדיגט די נזירות. ענטפערט די גמרא, סבר לה כר' אלעזר הקפר, ר' שמעון האלט ווי ר' אלעזר הקפר, דאמר וואס ער זאגט, נזיר נמי חוטא הוא, א נזיר דאס וואס האט אויף זיך גענומען נזירות איז ער אויך א חוטא, ווייל ער האט זיך מצער געווען פון וויין. תוספות פרעגט דא א, דא א ווייזט דאך אויס אז אפילו נזיר טהור איז א חוטא, ווייל די גמרא דערמאנט דא וועגן נסכים, און נסכים מיינט מען דאך דווקא ווען עס איז א חטאת בהמה, ס'זאל זיך רעדן ביי א נזיר טמא, ער ברענגט דאך א חטאת עוף און עופות דארף קיינמאל נישט האבן קיין נסכים. איז כאטש דער פסוק וואס איך לערן אפ מאשר חטא על הנפש שטייט ביי א נזיר טמא, זאגט די גמרא אויף דעם אין נזיר אז דאך נזיר טהור איז אויך א חוטא, פארוואס שטייט ווידער דער פסוק ביי נזיר טמא? ווייל שנה בחטא, ווייל ער האט געטון צוויי עבירות, אי ציער עצמו מן היין און אויך האט זיך מטמא געווען. דעריבער ווערט דארט דערמאנט דער פסוק, אבער אין אמת'ן א נזר טהור איז אויכעט א חוטא. אין דער משנה האט מען געלערנט רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל זאגט, כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה. תניא האט מען געלערנט אמר להם, רבן גמליאל לחכמים, רבן גמליאל האט געזאגט צו די חכמים, סופרים, איר חכמים, הניחו לי, לאזט מיך אפ, ואדרשנה, איך וועל דרש'ענען, כמין חומר, חומר טייטשט דא רש"י, מיינט מען א באטן, א קנעפל, מיט וואס מען טוט צושפילען די, ביי דעם האלז, די העמד.

אמר ליה האט ער אים געזאגט התינח דאס איז גוט עשירה. די סוטה איז געווען אן עשיר האט זי געגעבן אים צו עסן מעדני עולם אבער עניה מאי איכא למימר אז זי איז א ארעם האט זי נישט געגעבן צו אים צו עסן מעדנים פארוואס דארף זי ברענגען מאכל בהמה אלא נאר כשם שמעשיה מעשה בהמה אזוי ווי דאס וואס זי האט געטאן איז מעשה בהמה כך קרבנה די זעלבע זאך איז אויך איר קרבן מאכל בהמה. רש"י זאגט די משנה, היה מביא, פילי של חרס, ער האט דער כהן האט געברענגט א כוס פון חרס, ונותן לתוכו, האט געגעבן אין דעם כוס חצי לוג מים מן הכיור. א האלבן לויג וואסער פון דעם כיור. רב יהודה אומר רביעית, רב יהודה זאגט אז מען האט נאר אריינגעגאסן א רביעית, פארוואס האט מען געדארפן נעמען פון כיור, ווייל אין פסוק שטייט מים קדושים, קדושים מיינט מען וואסער וואס איז געווארן נתקדש אין דער כלי. כשם שממעט בכתב. אזוי ווי ר' יהודה ווייטער, דף י"ז עמוד א' אין דער משנה וואס מ'האט געשריבן די מגילה איז ער ממעט, ער זאגט מ'האט נאר געשריבן יתן השם אותך לאלה ולשבועה, מער האט מען נישט געשריבן. איז כך ממעט במים, די זעלבע זאך זאגט ער אויך, ווינציגער וואסער האט מען געברענגט נכנס להיכל. ער איז אריינגעגאנגען דער כהן אין היכל, ופנה לימינו, ער איז געגאנגען אין דער רעכטער זייט, ומקום היה שם אמה על אמה, ס'איז דארט געווען א ארט וואס דער פארנעם פון דעם ארט איז געווען א אמה אויף א אמה, וטבלא של שיש, דארטן איז געוועזן א ברעטל פון מערמלשטיין, וטבעת היתה קבועה בה. און דארטן איז געווען א טבעת מען זאל עס קענען אנהאלטן דעם טבעת און עס אויפהייבן פון דער פלאר, ווייל די פלאר איז דאך געווען מיט אבני שיש. כשהוא מגביה, ער הייבט עס אויף, ונוטל עפר מתחתיה, און ער האט גענומען ערד פון אונטן, ונותן, און ער האט געגעבן, כדי שיראה על המים. אז דאס זאל ווערן געזען, די ערד אויף דעם וואסער, ס'זאל נישט ווערן אז אינגאנצן באטל ס'זאל נישט זיין קאנטיג, שנאמר שטייט אין פסוק, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, יקח הכהן, זאל נעמען דער כהן, ונתן און ער זאל געבן אל המים. רש"י, היה מביא הכהן פילי כוס של מים, א כוס פון וואסער, מן הכיור, דכתיב עס שטייט מים קדושים, ואין קדושים, קדושים מיינט מען ניט אלא שנתקדשו בכלי, אז די וואסער איז געווארן נתקדש אין א כלי שרת. הכי תניא בספרי, אזוי האבן מיר געלערנט אין ספרי. כשם שממעט ר' יהודה בכתב המגילה לקמן במתניתין, ווייטער אין דער משנה איז דא א מחלוקת צי מען שרייבט בלויז די קללות, אדער מען טוט אויכעט שרייבן די קללות וואס זיי קומען מחמת ברכות, דאס הייסט אם לא שכב איש אותך וועסטו זיין ריין, ווייסט דאך עס קומט דאך פון דער ברכה, אז וואס הייסט זי וועט זיין ריין פארקערט זי וועט נאך ווערן געבענטש ווי די גמרא זאגט אויב זי האט געבוירן בצער וועט זי געבוירן אן צער. אבער פון דעם איז דאך דא מכלל לאו אתה שומע הן, אויב זי איז יא געווארן טמא וועט קומען אויף איר די קללה, דאס ווערט אנגערופן די קללות וואס זיי קומען מחמת ברכות, און ס'איז אויך פארהאנען צוואות וואס ווערט דארט דערמאנט ויאמר הכהן. איז ר' יהודה לערנט דארט אז די קללות הבאות מחמת ברכות און די צוואות טוט מען ניט שרייבן, מען שרייבט נאר די אלות אליין. כך ממעט במים, ומקום היה שם ניכר מתוך שאר רצפת ההיכל, די ארט איז געווען מער קאנטיג פון אנדערע ערטער פון דער פלאר פון היכל, טבעת קבועה בה, לאחוז מען זאל עס האלטן בטבעת אין די רינג, ולהגביה אויפהויבן בין הרצפה, שהיא כולה באבני שיש, די גאנצע רצפה מיט אבני שיש. כדי שיראה צריך ליתן שיעור מ'דארף געבן אזויפיל ערד שיראה ויהא ניכר על פני המים, ונתן אל המים, מדלא כתיב שטייט נישט ונתן במים אלא נאר אל המים, משמע ווייזט אויס שלא נבלע בתוכן ס'זאל נישט זיין איינגעזאפט אינגאנצן די וואסער, נאר ס'זאל זיין קאנטיג די ערד. ברוך השם מסכת סוטה דף ט"ו עמוד ב', די גמרא נאך דער משנה. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, פיילי של חרס חדשה דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט אז מען האט געדארפט נעמען א נייע כלי, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי ישמעאל, וואס איז דער טעם פון רבי ישמעאל'ן וואס ער זאגט מען דארף האבן א נייע כלי, גמר ער לערנט אפ כלי כלי ממצורע. דא שטייט כלי ביי מצורע שטייט כלי מה להלן אזוי ווי ביי מצורע חרס חדשה דארף זיין א כלי חרס א נייע אף כאן די זעלבע זאך ביי א סוטה חרס חדשה פרעגט די גמרא והתם מנלן פון וואנען ווייסן מיר ביי א מצורע אז דארף זיין א נייע כלי דכתיב שטייט אין פסוק ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. מה מים חיים שלא נעשה בהן מלאכה, מים חיים מיינט מען ס'איז נישט געווארן געטון קיין מלאכה, שטייט דאך חיים ווען ס'איז יעצט געקומען פון קוואל אף כלי וואס מ'דארף ביי א מצורע שלא נעשה בו מלאכה, נאכער לערן איך אפ סוטה פון דארטן, פרעגט די גמרא אויב דו לערנסט אפ סוטה פון דארטן אי מה להלן מים חיים אף כאן מים חיים, זאל מען אויך דא זאגן זאל דארפן זיין וואסער פון א קוואל, ענטפערט די גמרא, לרבי ישמעאל הכי נמי, דו פרעגסט מיר לויט רבי ישמעאל'ן, לויט רבי ישמעאל'ן דארף טאקע זיין מים חיים פאר א סוטה, פון וואנען האט מען גענומען די וואסער פון כיור, דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט מי כיור, רבי ישמעאל אומר מי מעיין הן, אז ס'האט געדארפן זיין וואסער פון קוואל, דאס איז דאך מים חיים, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן משאר מימות הן, ער וויל קען ער געבן מי מקווה. זאגט די גמרא ווי קענסטו אפלערנען סוטה פון מצורע, איכא למיפרך קען מען דאך אפפרעגן מה למצורע, ווייסטו פארוואס א מצורע דארף זיין א כלי חדש, ווייל דארט טרעפט מען נאך חומרות שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת, אבער דא אבער א סוטה אז מען דארף נישט האבן די זאכן, די זעלבע זאך. קיין כלי חדש דארף אויך נישט זיין. אמר רבה האט רבה געזאגט דער טעם פון רבי ישמעאל'ן איז אמר קרא שטייט אין פסוק בכלי חרס, ס'האט געדארפט שטיין ולקח כלי חרס ונתן בו מים, ס'שטייט בכלי חרס, כלי שאמרתי לך כבר ווייזט אויס א כלי וואס ווערט דערמאנט אויף א צווייטע ארט, זאגט די תורה די זעלבע כלי זאל מען נעמען, ווי געווארן דערמאנט א אנדער כלי. ביי א מצורע און דארט דארף דאך זיין חדש. אמר רבא, האט רבא געזאגט, די רבנן וואס זיי האלטן חרס דארף זיין און א אלטע כלי איז גוט, לא שנו ס'איז נישט געלערנט געווארן אלא שלא נתאכמו פניו, אז די כלי איז נישט געווארן שווארץ, אבל נתאכמו פניו אז ס'איז געווארן שווארץ פסולין איז עס פסול, מאי טעמא? דומיא דמים. כאטש מען לערנט נישט אפ סוטה פון מצורע, אבער סוטה פון זיך אליין לערן איך אפ, די כלי פון סוטה לערן איך אפ פון די וואסער פון סוטה, מה מים שלא נשתנו, זאל טאקע זיין אז די מים ביי א סוטה לויט די רבנן דארף נישט זיין קיין מים חיים, זיי זענען דאך מכשיר מיט אנדערע וואסער, אבער ס'דארף זיין וואסער שלא נשתנו, אז ס'איז נישט געווארן נישט פאראנדערשט זייער אויסזע, אף כלי שלא נשתנה, די זעלבע זאך די כלי דארף זיין לויט די רבנן זאל ניט זיין שווארץ. בעי רבא האט רבא געפרעגט א שאלה, נתאכמו ס'איז געווארן שווארץ די כלי והחזירן לתוך כבשן האש און כ'האב עס צוריק געלייגט אין דעם קאלך אויוון ווי מען טוט דארט אויסגליען די נייע כלי חרס ונתלבנו ס'איז צוריק געווארן ווייס. מהו ווי איז דער דין, מי אמרינן צי זאגן מיר כיון דאידחו אידחו די כלי איז שוין געווארן נדחה ווען עס איז געווארן שווארץ קאן עס שפעטער נישט ווערן ראוי, או דילמא אדער כיון דהדור אז שפעטער איז געווארן ראוי הדור איז געווארן ראוי זאגט די גמרא תא שמע כ'האב דיר א ענטפער, מ'האט געלערנט רבי אלעזר אומר רבי אלעזר זאגט עץ ארז ואזוב ושני תולעת שהפשיל בהן וואס כ'האב געווארפן. אויפגעהאנגען אויף זיי קופתו זיין באסקעט לאחוריו פסולין זענען זיי פסול, ס'ווערט דא נישט דערמאנט אז מהאט געטון מיט זיי א מלאכה, ווייזט אויס אויפן מלאכה ארט מען נישט נאר אויף א שינוי ארט מען, און דעמאלט ווען מהאט אויף זיי אנגעהאנגען די משא זענען זיי געווארן פארקרימט. והא התם דארטן הדרי ומפשטי, זיי קען דאך שפעטער צוריק אויסגלייכן זיי, און שטייט פסול זע איך דאך כיון דאידחו אידחו. זאגט די גמרא פון דארט איז נישט קיין ראיה. עס קען אמאל זיין אז איך זאג כאטש ס'איז געווארן אידחו פריער כיון דהדור הדור, נאר התם דארטן דאיקלוף איקלופי. דארט רעדט זיך דורך די משא איז געווארן אראפגענומען די אויסנווייניגסטע שאל, וואס דאס איז א שינוי וואס גייט נישט צוריק דעריבער איז עס פסול. אבער דארט נאר ווען די שינוי גייט צוריק ס'זאל זיין אזוי ווי פריער, קען זיין אז איך וועל זאגן כיוון דהדור הדור, אין דער משנה האט מען געלערנט נכנס להיכל ופנה לימינו, ער איז אריינגעגאנגען אין היכל און געגאנגען צו דער רעכטער זייט וכו', מאי טעמא פארוואס אין דער רעכטער זייט, דאמר מר, מיר האבן געלערנט כל פינות שאתה פונה, שטענדיג ווען דארפסט זיך קערן, לא יהו זאל נישט זיין אלא דרך ימין, ווי די גמרא לערנט עס אפ אין יומא פון דעם ים שעשה שלמה. אין דער משנה האט מען געלערנט מקום היה שם אמה וכו', תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, אין פסוק שטייט מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח, ווען ס'זאל נאר שטיין אין פסוק ומן העפר אשר יהיה זאל ניט ווערן דערמאנט בקרקע. ס'זאל נאר שטיין מן העפר אשר יהיה במשכן יקח, יכול קאן איך מיינען יתקן מבחוץ, ער זאל נעמען די ערד פון דרויסן ויכניס און אריין ברענגען, און ער מוז עס נישט ארויף לייגן אויף די קרקע פונעם משכן, תלמוד לומר שטייט אין פסוק בקרקע המשכן, ער דארף נעמען פון די קרקע המשכן, פון דער ערד וואס אויף דער ערד פון משכן, אי בקרקע המשכן זאל נאר שטיין. מן העפר אשר בקרקע המשכן יקח, ס'זאל ניט שטיין די יהיה, יכול קאן איך מיינען יחפור, אז אויב ער האט נישט קיין ערד, זאל ער גראבן בקרדומות, אויסגראבן תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר יהיה, דאס וועט ער וועט דארט אריינברענגען, הא כיצד, יש שם, אז ס'איז דארט דא ערד, הבא. נעם פון דארטן ערד, אויב ס'איז דא ערד אין קרקע המשכן, נעם פון דארטן. אין שם, אז ס'איז דארטן נישט דא קיין ערד, ברענג אריין פון דרויסן, תן שם, און לייג אויף די קרקע המשכן, נאכער זאלסטו נעמען פון די קרקע המשכן. תניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האמער געלערנט, שטייט אין פסוק ומן העפר אשר יהיה וגומר, מלמד, שהיה מתקן מבחוץ ומכניס. אז עס מוז נישט זיין קיין ערד וואס מען טוט נעמען אויף קרקע המשכן, מען קען נעמען ערד פון דרויסן און אריינברענגען. שטייט אין פסוק אויך בקרקע המשכן, וואס מיינט דער פסוק בקרקע? איך זאג דאך מען קען אריינברענגען פון דרויסן. איסי בן יהודה אומר, זאגט איסי בן יהודה להביא, ס'גייט מיר מרבה זיין קרקע שילה נוב וגבעון ובית עולמים. רשי איז נישט גורס שילה, ווייל שילה איז געווען דער עיקר משכן. אויך איז רשי נישט גורס נוב וגבעון, ווייל נוב וגבעון איז דאך געווען א במת יחיד, און א קרבן יחיד שאין קבוע לו זמן האט מען נישט מקריב געווען אויף א במת יחיד. רשי איז נאר גורס אז ס'גייט מיר מרבה זיין בית עולמים. בית עולמים ווערט אנגערופן די בית המקדש, ווייל נאך דער קדושה איז נישט דא קיין היתר במקום אחר, די שכינה רוהט נישט מער אויף קיין אנדער ארט, איך וואלט געוואלט מיינען ווייל דאס הייסט נישט משכן נאר מקדש זאל דארטן נישט אנגיין דער דין פון סוטה, גייט מיר דער פסוק מרבה זיין. איסי בן מנחם אומר, איסי בן מנחם זאגט, אינו צריך, איך דארף נישט האבן קיין באזונדער לימוד אויף בית עולמים, מה דאך בטומאה קלה. דאס אריינגיין אין בית המקדש בטומאת הגוף רופט זיך אן קלה, ווייל דארט איז נישטא קיין מיתת בית דין, נאר כרת. לא חילק הכתוב בטומאת אשת, לא חילק הכסף, האט א פוסק נישט מחלק געווען צווישן משכן און מקדש. בטומאת אשת איש חמורה, דא וואס ס'האנדלט זיך ביי א סוטה. וואס איז טומאת אשת איש, וואס איז הארב, וואס קומט מיתת בית דין, עס קומט חנק, לא כל שכן איז אוואדע און אוואדע אז ס'איז נישט קיין חילוק פון משכן ביז מקדש, אם כן אויב אזוי מה תלמוד לומר בקרקע המשכן, פארוואס זאגט דער פסוק בקרקע שלא יביא מתוך קופתו, ער זאל נישט ברענגען מתוך קופתו און ער זאל נאכער גלייך אריינלייגן אין דער כלי, נאר אויב דארט איז נישט דא קיין ערד, זאל ער נעמען ערד פון דרויסן און עס אוועקלייגן אויף קרקע המשכן, און נאכער זאל ער עס נעמען פון קרקע המשכן. ר' איסי בן מנחם האלט אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט אין דער ערשטער ברייתא, אז יש שם אויב ס'איז דא אין קרקע המשכן הבא נעם פון דארטן, אין שם ס'איז דארטן נישט דא תן שם גיב דארטן. רשי.